העשירית, די צענטע מידה, לזכר נשמת הקדוש רבי משה ברבי יעקב דער הייליגער בעל תומר דבורה, מיר האלטן שוין ברוך השם די צענטע פון די דרייצענטע פון די דרייצן מידות, די מידות וואס דער רבונו של עולם האט רחמנות אויף כלל ישראל, און די מידה הייסט תתן אמת ליעקב, דער רבונו של עולם פירט זיך אויף מיט די מידות פון אמת צו די קינדער פון יעקב אבינו, אונז ווייסן מיר אז יעקב איז די מידה בינונית, יעקב איז תפארת. יעקב איז דער ממוצע צווישן אברהם און יצחק. אברהם איז מלא חסד, מלא רחמים, א אפען הארץ, ער איז מקרב בעל תשובות, ער נעמט יעדעם אריין צו זיך, געבט זיך אוועק פאר א מענטש. אבער יצחק אבינו איז די מידה פון גבורה, מסירת נפש צום רבונו של עולם, ביי אים איז נישט דא א מין זאך ווי האבן רחמנות חס ושלום אז מענטש וואס גייט קעגן די תורה הקדושה, ביי אים איז נאר דער באשעפער, נאר דער באשעפער, קומט יעקב אבינו און ער איז די מידת תפארת, ער טוט אביסל נוטרעלייזן ווי מען זאגט אויף ענגליש, ער טוט מאכן עפעס א שטיקל מיטל וועג צווישן אברהם אבינו און יצחק אבינו, און דאס הייסט תתן אמת ליעקב, יעקב גייט צו מיט דעם עכטן אמת, ער קוקט אויף די כוחות פון דעם מענטש, וואס ער האט געטון, פארוואס ער האט געטון, און אותם הבינונים, די מיטלמעסיגע מענטשן שאינם יודעים, זיי ווייסן נישט להתנהג זיך צו פירן לפנים משורת הדין, והם נקראים יעקב, זיי ווערן אנגערופן יעקב. זיי טוען נאר וואס עס שטייט אין די תורה, שאינם מתנהגים אלא הנהגה אמיתית, זיי פירן זיך נאר מיט די ריכטיגע הנהגה, די מענטשן ווייסן, זענען אפגעהיטן אין די תריג מצוות, זענען אפגעהיטן אין די לא תעשה, זענען אפגעהיטן אין די עשה, איז גם הקדוש ברוך הוא דער הייליגער באשעפער יש לו מידת אמת, וטהר לבנו לעבדך באמת, באשעפער האט אויך ליב דעם אמת, שהוא על צד מציאות המשפט והיושר, וואס דאס איז לויט די משפט היושר, די גלייכע משפט, וואס דאס מיינט אז דער באשעפער קוקט אויף יעדע, די מקום, אויף די זמן, ער קוקט אויפן מענטש, אויף אלץ ארום און ארום, פארוואס האט דער מענטש געטון די עבירה, דער מענטש איז דאך נישט שלעכט, ער האט געטון א עבירה, ער האט טאקע מכעיס געווען דער רבונו של עולם. אבער פארוואס האט ער עס געטון? אוי, עס האט אים געפעלט פרנסה, עס האט אים געפעלט שלום בית, עס האט אים געפעלט עפעס נחת, ער האט געהאט א שוואכע מאמענט, און דאס איז די אמת וואס דער רבונו של עולם טוט די משפט ויושר על צד האמת. איז ואלו הם, און די מענטשן, די אידן וואס פירן זיך, המתנהגים בעולם, וואס פירן זיך אויף די וועלט ביושר מיט יושר, והקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם באמת. און דער באשעפער פירט זיך מיט זיי אויך מיט אמת, איז מרחם עליהם, ער טוט זיך מרחם זיין, אלס על היושר והמשפט, דאס מיינט, אפילו דער מענטש רחמנא לצלן טוט אן עבירה, און דער מענטש טוט עפעס, אבער היות דער מענטש איז א מרחם, ער טוט אלעס מיט א אמת און יושר, ער איז ערליך אין ביזנעס, ער קוקט אויף יעדע זאך אן מיט א אמת'קייט, ער פירט זיך אויף מיט א אמת'קייט, ער טוט טובות צו חברים מיט א אמת'קייט, ער טוט נישט צו סך, ער טוט זיך נישט איבעררייסן, ער טוט אלץ מיט דרך אמת און דרך אמת, איז דער באשעפער האט ליב און קוקט מיט דרך אמת, און טוט מיט אים משפט'ן אויכעט בדרך אמת, דאס מיינט אז א מענטש איז דאך נישט קיין צדיק, אין צדיק בארץ אשר יעשה אשר יחטא, עס איז נישטא א מענטש וואס זאל נישט זינדיגן רחמנא לצלן, אבער דער באשעפער קוקט ווי גרויס די עבירה איז, פארוואס טוט ער די עבירה אזוי מיט פריש געשמועסט, איז דאס טוט יעצט אפלייען צו אונז, אויב דער באשעפער איז אזוי, איז די זעלבע זאך גם כן האדם, די זעלביגע דארף זיין מיט א מענטש, צריך להתנהג עם חברו, ער דארף זיך פירן מיט זיין חבר על צד היושר ואמת. מען דארף זיך פירן מיט אים מיט יושר און צו אמת, בלי להטעות, אן צו פארבייגן משפט חברו, די משפט פון זיין חבר, לרחם עליו באמת, דארף אמת'דיג רחמנות האבן אויף זיין חבר, כמו שהשם יתברך מרחם על הבריות, אזוי ווי דער רבונו של עולם איז מרחם על הבריות, הבינונים, וואס זענען מיטלמעסיגע מענטשן במידת אמת, לתקנם, אז דער באשעפער טוט זיי מתקן זיין. דאס מיינט, ס'איז דא א צדיק, דער צדיק האט דאך א זכות, ווייל ער איז א צדיק און טוט אלעס מיט די גרעסטע און שטערקסטקייט אלס בלתי להשם לבדו. נאכדעם איז אבער דא די מיטלמעסיגע מענטש וואס ער טוט נישט אלס דאוורען און ס'מאכט זיך אזא מענטש טוט אויך עבירות איז מיט וואסערע זכות האט דער מענטש איז דער מענטש האט א זכות ביים באשעפער וויבאלד דו ביסט א אמת'שטע מענטש דו פירסט זיך אויף ביושר ואמת צו מענטשן וויל איך מיך אויך אויפפירן מיט דיר ביושר ואמת איז דארף א מענטש זעהן פון דעם אז דער באשעפער פירט זיך אויף מיט א מענטש ביושר ואמת פארוואס ווייל דער מענטש טוט אמת'ע זאכן, ממילא ווען ס'קומט צו זיינע חטאים קוק איך אויך קוקן אויף יושר אמת, איז די זעלביקייט דארף דער מענטש וויסן מיט יעדער מענטש, יעדער איינער דארף זיך אויפפירן מיט זיין חבר על יושר אמת, איי ער האט מיך בא'עוול'ט, איי ער האט געטון עפעס, דאך קוק אויף אים, דער מענטש ארום און ארום האט אין זיך יושר אמת, ער האט געהאט א שוואכע מאמענט, פארקוק דעם שוואכע מאמענט, פארקוק דעם עוולה וואס ער האט געטון, און דאס איז די מידה י', די צענטע מידה, וואס דאס איז. תתן אמת ליעקב, און מיט דעם קען זיך דער מענטש נאכטון דעם באשעפער, און אנצוקוקן מענטשן מיט א מידת האמת, און מתנהג זיין מיט זיי מיט מידת יושר מיט יושר מיט אמת.